זייט צוויי, קאסעט איינס. שמעק נישט, זאגט מיין חבר, ס'איז נישט צום שמעקן, איך בין שיער נישט געגאנגען פון דער וועלט און ער שמעקט גאר, דאס זענען קאלאריעס, פרעס און זאל דיר וואויל באקומען, אז מיר וועלן מיט גאט'ס הילף צוריקקומען אין שטעטל זאלסטו נישט זאגן אז איך בין געווען א פאסקודניאק, עס, ס'איז פיש, פארליר נישט קיין צייט, ביז אינדערפרי טאר גארנישט בלייבן. מיר האבן אנגעהויבן צו עסן. מיין חבר איז געווען גערעכט, דער פיש איז געווען געשמאק און דאס געשטאנק האט נישט געשטערט. מיר האבן געגעסן א גאנצע נאכט, נאר פון צייט צו צייט זענען מיר אראפגעקראכן צום פאס. צוערשט האבן מיר געטרינקען מיט דער קווארט, און דערנאך פון עמער. ווען מיר זענען פארטיג געווארן ביזן לעצטן פיצל פיש, האב איך איינגעוויקלט די ביינדלעך און די קעפ אין א טיכל, זיך איבערגעדעקט מיטן קאץ און געגאנגען אלס אריינווארפן אין לאטרינע. ס'האט געפאסט מיר זאלן כאפן א דרעמל, אבער דער דורשט האט אונז געברענט און מיר האבן געהאלטן אין איין טרינקען, אין גיכן האבן מיר באקומען בייכער ווי טראגעדיגע ווייבער, א לאדע מינוט פלאצן זיי, איך האב שוין געפילט א שטעכעניש אין די געדערים און האב געמיינט אז אט אט איז מיין סוף, דער. דעם שניידער איז געגאנגען נאך ערגער, ער האט געהאט פארברענטע און צעשטאכענע פיס פון זאלץ ראסל און פון די ביינער, ס'איז שוין נישט געווען ווייט צום אויפשטיין, צום פאדיאם אויפן לאגערישן לשון, מיר זענען געלעגן אין געהאקטע וואונדן, די עמערס וואסער זענען ארומגעגאנגען אין בויך, און דער רעש האט זיך געהערט איבערן גאנצן באראק, עטליכע ארעסטאנטע

דארף מען דאך עסן א גאנצע וואך. ער איז געווען גערעכט, אבער די פיש זענען פארט נישטא, נעלם געווארן און א סוף. דער שניידער און איך זענען געשטאנען רואיג, וואס איז אונז אנגעגאנגען די גאנצע מעשה? מיר האבן געגענעצט און געליטן פון אונזערע אנגעשוואלענע בייכער. פלוצים, איר וועט עס נישט גלויבן, פלוצים האט מען געבראכט צו שלעפן פון קאמענדאנט'ס ביורא א זאק מיט פראוויאנט.

דערנאך האבן אלע אנגעהויבן רעווען און נאר געוואלט דורס זיין דעם באלעבאס פון די צוויי פיש קעפ, דער קאמענדאנט האט אים קוים געראטעוועט, געהייסן אים אוועקפירן אין קארצער, דער דאזיגער קארצער איז געווען אויסגעגראבן אין אייז, און ווען דער ארעסטאנט ליגט דארטן הונדערט יאר וואלט ער אויך נישט קאליע געווארן. ארויסגעלאזט האט מען אים צומארגנס. נאר דאס איז שוין נישט געווען דער זעלביגער מענטש, ער איז געווען איינגעקורטשעט און איינגעדארט און האט אויפגעהערט צו רעדן, ער האט בלויז געקריצט מיט די ציינער. דער קאמענדאנט האט אוועקגעשריבן א בריוו צו זיין ווייב אז אויף א האלב יאר האט מען ביי אים צוגענומען דאס רעכט צו באקומען פּעקלעך פונדערהיים. נאך דער דאזיקער מעשה בין איך א לאנגע צייט ארומגעגאנגען אן א קאפ. וואס איז דיר? פרעגט מיך דער שניידער, דו גייסט דאך ארום ווי א שיף מיט הערנג וואלט דיר אונטערגעגאנגען. כ'ווייס נישט, ענטפער איך אים, א מענטש האט דאך א שטיקל געוויסן. כ'האב רחמנות אויפ'ן הינטישן זון, מיר האבן אויפגעפרעסן די פיש און ער איז שיער נישט געפייגערט אין קארצער. אפשר וועל איך גיין צום קאמענדאנט זיך מתוודה זיין. אידיאט! האט דער שניידער אויף מיר אנגעשריען, קודם כל האבן מיר מיט אים אן אלטן חשבון, האסט שוין פארגעסן ווי ער האט אונז געהייסן שטופן די קרעץ אין הימל אריין? שנית, זעהסטו דאך אז ס'איז א גאט'ס זאך, און א מענטש טאר זיך נישט אנטקעגן שטעלן גאט'ס ווילן, דו פארשטייסט? כ'האב פארשטאנען. סוף פון דער דערציילונג. קאבילארסקי און דער רופא פון קלמן סעגאל. קאבילארסקין האט קיינער נישט געזעהן, אבער יעדער איינוואוינער פון שטעטל, אפילו יעדעס קינד, האט געהאלטן אז ער ווייסט ווי אזוי דער דאזיגער געהיימניספולער מענטש זעהט אויס. לויט אייניקע איז קאַביליאַרסקי געווען אַ נידעריקער, אַ ברייטפּלייציקער, אַ הינקענדיקער אויף איין פוס, און דאָס לינקע אויג האָט ער געהאַט שטענדיק פאַרבונדן מיט אַ שוואַרץ טיכל. לויט אַנדערע, אַ הויכגעוואַקסענער, שענער פּאַרשוין, מיט אַ מאָנאָקל אין אויג, מיט אַ גאָלדענעם האַנטזייגער, וואָס איז געווען אַזוי שווער, אַז מען האָט מיט אים געקאָנט הרגענען אַן אָקס. מען האט אויך געזאגט אז ער איז א מענטש מיט בילדונג וואס טראגט שטענדיג ווייסע הענטשקעס אפילו אין די גרעסטע היצן, א ווינער דענטע קאפעלוש האט ער אויפן קאפ, און רויכערט גראבע קובא ציגארן. מיט יארן צוריק איז ער געווען זאגט מען א ריכטער צי אן אדוואקאט,

אבער עס זענען אויך געווען אזעלכע וואס האבן געזאגט אז אט די אלע ידיעות זענען נישט מער ווי איין גרויסער ליגן, אז עס איז א סוד פאר גאנץ בראד אז קאבילארסקי איז קיינמאל נישט געווען קיין ריכטער און נישט קיין אדוואקאט, נאר א זון פון אן אונגארישער פרינצעסן וועלכע האט זיך פארליבט אין א קאטוילישן גלח. אין בית מדרש ווידער און אין בד האט מען דערציילט אז קאבילארסקי שטאמט פון רוסישע צארישע גענעראלן, ער איז א גרויסער פארברעכער, דעם, דעם אייגענעם פאטער האט ער דערהארגעט און בלויז צוליב א צופאל איז ער באגנעדיגט געווארן בעת מען האט געהאלטן ביים אויספירן איבער אים די טויט עקזעקוציע. דער שטריק אויף וועלכן מען האט אים אויפגעהאנגען איז געווען פארפוילט און האט זיך אפגעריסן, אין אזא פאל פלעגט מען אין יענע צייטן שענקען דאס לעבן דעם פאר'משפט'ן. נאר אלץ וואס מען האט וועגן דעם דאזיגן קאבילארסקי דערציילט איז נישט געשטויגן נישט געפלויגן. אמת איז אז אין דער געגנט האט

צו דער פאנטאזיע פון קינדער. קאבילארסקי? קאבילארסקי רויבט נישט ביי קיין ארעמע לייט, קאבילארסקי הרג'ט נישט קיין ארעמע מענטשן. פונקט ווי עס וואלט געווען וואס צו רויבן ביי אן ארעמאן, פונקט ווי עס וואלט געווען פארוואס צו הרג'נען אן ארעמאן. קאבילארסקי נעמט ביי רייכע און באשענקט די ארעמע. קאבילארסקי האט א הארץ פאר יתומים און פאר אלמנות, און בכלל פאר מענטשן שווער געפרואווטע און אומגליקליכע. איז קלאר און פארשטענדליך אז די פאליציי האט קיינמאל נישט געקאנט קומען אויף קאבילארסקי'ס שפורן, דאס האבן שוין די ארעמע פויערן באמיהט זיך אז קאבילארסקי זאל נישט אריינפאלן אין פיינטליכע הענט. ויש אומרים אז דער דאזיגער געפערליכער באנדיט פארמאגט א פרעכטיגן אראבישן אגער. א פערד אן אנטיק, און פון יעדער געפאר איז ער בכח אויף דעם דאזיגן פערד צו אנטלויפן. אין דער ווירקליכקייט אבער האט קיינער קאבילארסקין נישט געזען, נישט א רייטנדיקן אויפן פערד און נישט צופוס. בכלל איז עס נישט געווען קיין זיכערע זאך צי דער דאזיגער קאבילארסקי לעבט. אפילו דער פאליציי קאמענדאנט איז נישט געווען איבערצייגט אין קאבילארסקי'ס עקזיסטענץ. און דאך איז קאבילארסקי געווען, ער האט עקזיסטירט, און נאר איין איינציגער תושב פון שטעטל האט זוכה געווען צו זעהן קאבילארסקי'ן און צו רעדן מיט אים פנים אל פנים. דער דאזיגער מענטש וואס האט געהאט דעם כבוד צו רעדן מיט דעם סודות'פולן פארשוין איז געווען משה דער רופא.

ווערט דער קראנקער באלד געהאלפן, אפילו ווען מען האט צוטון מיט א לינגען-אנצינדונג און ביידע זייטן און מיט א שטעכעניש דערצו. דער רויטער משה האט געהאט א שם אין דער גאנצער געגנט, פון אלע ארומיגע שטעטלעך און דערפער פלעגט מען קומען צו ר' משה'ן ארויסרייסן קראנקע ציין, יעדער

אַזאַ איז ער געװען, דער באַרימטער רופֿא, דער רױטער משה מיט דער לאַנגער באָרד, װי אַ רײַסבעזעם. און אײן מאָל, אין אַ טונקעלער נאַכט, װען אין דרױסן האָט געװויעט אַ זאַװירוכע, האָט עמעץ אָנגעקלאַפּט אין דער טיר פֿון רױטן משה. צום ערשט שטיל, שעמעוודיק, און שפעטער פעסטער אומגעדולדיק. אין פענסטער איז געשטאנען א חשכות, דער ווינט האט געקרעכצט אין קוימען, עס האט געגאסן א געדיכטער רעגן, א מבול איז געווען אינדרויסן. ר' משה האט ארויפגעצויגן אויף זיך די מכנסיים, אנגעצינדן א שטיקל ליכט, און איז געגאנגען עפענען. און עס איז אים אפילו נישט איינגעפאלן צו פרעגן ווער עס קלאפט אין דער טיר. ער האט זיך געקאנט משער זיין אז אין דער דאזיגער שעה ביי אזא וועטער גייט מען נישט צום רופא צוליב פארגעניגן. אין אזא צייט קומט מען צום רופא ווען די יסורים דריקן שוין גוט צו, אדער ווען מען זעהט שוין דעם מלאך המוות פאר די אויגן. ער האט געעפנט, א קעלט און א ווינט האט זיך אריינגעריסן אין דער שטוב, און צוזאמען מיט דער קעלט איז אויך אריינגעקומען א נידעריג מענטשל, נאס פון רעגן און ציטערנדיג פון קעלט, דער באלעבאס האט העכער אויפגעהויבן דאס ליכטל און האט נייגעריג באטראכט דעם שפעטן גאסט. דער פרעמדער, ווייל געווען איז עס א פרעמדער, דער רופא האט אים פריער קיינמאל נישט געזען, איז געווען אנגעטוהן אין א לאנגער און ברייטער קאפאטע און צוריסענע שיך וואס זענען געווען צוזאמענגעצויגן מיט שטיקלעך דראט, אונטער דעם צעפליקטן און צעקנייטשטן קאפעלוש האט געשטעקט א נידריגער שטערן, צוויי קליינע אומרואיגע אויגעלעך, און א דאר, באוואקסן געזיכט וואס איז געווען ארומגעבינדן מיט א געבלימלט טיכל. אויפן האלז האט זיך געזען א שווארץ שטריקעלע אויף וועלכן עס איז געהאנגען א קליין צעלימל. דזשען דאברי! האט זיך אנגערופן דער רופא, א רוח אין מיין גאסט אריין, וואס איז דיין באגער מיין זין? וואס טוט דיר וויי? אפשר ווילסטו איך זאל דיר מאכן א העגאר? און אפשר גייסטו צו קינד? ניין? אפשר איז דיין זינדיג לייב קרעציג געווארן? אויך נישט? די ציינער, האט געזאגט דאס קליינע מענטשעלע, די ציינער טוען מיר וויי. נו, זאלסט קיינמאל נישט וויסן וועגן קיין שום ערגערע יסורים, מיין זין האט אים געטרייסט דער רופא, צוליב איין פארפוילטן צאן האסטו מיך אויפגעוועקט פון שלאף? צוויי, האָט אויסגעשטאַמלט דער פּאַציענט און אויפֿגעהויבן צוויי פֿינגער. האָסט מיך נישט געדאַרפֿט וועקן, כאָטש עס מאַטערן דיך צוויי ציינער, האָט רואיק באַלערנט דער רויטער משה. גאָט האָט באַשאַפֿן די נאַכט, בכדי מענטשן זאָלן קענען זיך אויסשלאָפֿן, און איך בין אויך אַ מענטש. אַן אַנדער זאַך וואָלט געווען, ווען דו ביסט, חס-ושלום, אין יענע אומשטענדן און ווען עס וואָלט אין שטעטל נישט געווען קיין הייבאַם. מילא, אין אזא פאל וואלסטו צו מיר געמעגט קומען אפילו ביינאכט. עס טוט וויי, האט זיך געבעטן דאס קליינע מענטשעלע. דא אין מיין שטוב איז נאכנישט פארהאן קיין עלעקטריש ליכט, און ביי אזא ליכטל ווי דאס וואלט איך אפילו קיין הונט נישט ארויסגעריסן קיין צאן. אויב דו ווילסט דווקא איך זאל דיך היילן ביינאכט און נישט בייטאג, טא קום אין צוואנציג יאר ארום, דעמאלט. דעמאלט וועט שוין זיין אין אונזער שטעטל עלעקטריש ליכט אין יעדער שטוב. און דערווייל, דערווייל גיי שלאפן און זאל גאט דיר צושיקן גוטע חלומות און זיסע חלומות. מיין ליכטל גייט שוין אויס און קיין שטיקל לבנה זעהט מען נישט ווייל עס איז סוף חודש. אדיע מיין יונגער מענטש מיטן אלטן פנים. דער בעלעבאס האט געוואלט עפענען די טיר און ארויסלאזן דעם גאסט. אבער פלוצים האט דער קליינער פארשוין אראפגעריסן דאס טיכל פון געזיכט און אין זיין האנט האט זיך באוויזן א פיסטויל. רענצע דא גורי! האט אויסגעשריגן דער פאציענט. דער רויטער רופא איז געווען מער פאר'חידוש'ט ווי דערשראקן. אזא שלימזל און פארמעסט זיך אויף א מענטש מיט א פיסטויל?

קיינמאל רייס איך נישט איינציגווייז, אויב איך רייס שוין איז צוויי מיטאמאל, איז דאך גוט האט זיך דערפרייט דער ליידנדיגער, נו, טא נעמט זיך צו דער ארבעט, ווייל אויב נישט וועל איך שיסן. קודם לייג אוועק דעם רעוואלווער, האט געזאגט דער רופא, אזעלכע מכשירים ווי א רעוואלווער האב איך זייער פיינט, און ווען איך זעה אזא מאשינקע פאל איך אריין אין א פחד, און דעמאלט קען איך באגיין א טעות, און אנשטאט די ציינער

קאַבילאַרסקי, קאַבילאַרסקי, האָט איבערגעחזרט דער באַרימטער רופֿא און דענטיסט, איך קאָן דיך נישט! װאָס? האָט אױסגעשריגן דאָס מענטשעלע. איר קאָנט מיך נישט? נישט געהערט װער איך בין? אַפֿילו אין חלום האָב איך װעגן דיר נישט געהערט! אַפֿילו אין חלום! האָט איבערגעחזרט קאַבילאַרסקי, און זײַן נעבעכדיק איבערגעשראָקן געזיכט האָט אַ ציטער געטאָן מיט װײטיק און אַנטױשונג, האָט ער שטיל געפֿליסטערט. נישט געהערט? ווייסט אַפֿילו נישט ווער דאָס איז קאַבילאַרסקי? ניין, איך ווייס נישט. איך ווייס בלויז, אַז דו ביסט נישט קיין גוטער מענטש. עס שיינט דיר נישט קיין גוטס אויס די אויגן. און דערצו שרעקסטו מיך מיט רעוואָלווער. אַ גוטער מענטש? האָט אויסגעשריגן קאַבילאַרסקי אַ באַליידיקטער. איך בין נישט קיין גוטער מענטש. איך בין אַ באַנדיט. אויב איך וועל וועלן, שיס איך דיך באַלד ווי מע שיסט אַ הונט. אויב וועסט וועלן, אבער דו וועסט נישט וועלן? פון וואנען ווייסטו אז איך וועל נישט וועלן? איך בין זיך משער, האט רואיג געזאגט ר' משה און גענומען זיך צו דער ארבעט, ער האט פון צווייטן צימערל אריינגעבראכט א נאפט לאמפ, אויסגעפוצט דאס גלעזל און אנגעצונדן, אין שטוב איז געווארן ליכטיגער, א ווייסע סערוועטל האט ער ארומגעבונדן ארום קאבילארסקי'ס האלז. עס וועט וויי טוען האט נערוועז געפרעגט דער פאציענט און האט א ציטער געטאן זעענדיג פאר זיך די גרויסע דענטיסטישע צוואנג. מאך אויף! האט באפוילן דער רופא, מאך אויף דאס שטינקענדיגע מויל וואס האט נאך קיינמאל נישט דערפילט דעם טעם פון א ציין בערשטל. ער האט דערנענטערט די צוואנג צום צאן, אנגעכאפט דעם צאן און צוגעדריקט. קאבילארסקי האט געקרעכצט, דער דענטיסט האט נישט געזשאלעוועט קיין כח, ער האט זיך. געקאָנט דאַכטן, אַז ער װיל גאָר נישט אַרױסרײַסן דעם קראַנקן צאָן, נײַערט פֿאַרקערט, ער װיל אים אַרײַנדריקן טיף אין די יאַסלעס, אַז עס זאָל פֿון אים קײן שפּור נישט פֿאַרבלײַבן. קאַבילאַרסקי האָט שױן נישט געקרעכצט, ער האָט איצט גערעװעט, געשריגן האָט ער, ער האָט געברומט װי אַ לײב און געטאָפּטשעט מיט די פֿיס. דער רופֿא האָט אױף אַ װײַלע איבערגעריסן זײַן אַרבעט. פֿאַרװאָס ברומסטו? האָט ער. רואיג געפרעגט, האסט געזאגט אז דו ביסט א באנדיט, און דערווייל פירסטו זיך אויף ווי אן אלטע אידענע. זע נאר ווי ער שרייט, דער שיינער אינגערמאן מיינער, א רוח אין זיין מערדערישער נשמה. נו, עס טוט וויי? קאבילארסקי האט נישט געקאנט ענטפערן, די שטאלענע צוואנג האט אים געשטעקט אין מויל, ער האט געהאט א פולע מארדע מיט סלינע און בלוט. ווידער האט ער ארויסגעצויגן דעם רעוואלווער און פארמאסטן זיך אויפן רופא. דער רויטער משה האָט אויסגעצויגן די לינקע האַנט און רואיק באַפוילן, גיב! קאַבילאַרסקי האָט אַרויסגעלאָזט דעם פּיסטויל פון דער האַנט. אָט אַזוי! האָט זיך צעלאַכט דער איד, און אָט האָסטו דיין צאָן! קאַבילאַרסקי האָט טיף אָפּגעאָטעמט און געוואָלט אָפּנעמען דעם פּיסטויל. נישט רירן! האָט שטרענג געזאָגט דער באַלעבאָס, און קאַבילאַרסקי האָט זיך שנעל צוריקגעצויגן. אַ צאָן!

דער צווייטער צאן טוט אויך וויי. טאקע? האט גלייכגילטיג איבערגעפרעגט דער רופא. אפשר וועל איך באצאלן, האט פארגעלייגט דער פאציענט, איך וועל באצאלן. און האט גענומען גריבלען אין די קעשענעס פון דער קאפעטע. פון דיר וויל איך נישט קיין געלט. איך וועל ביי דיר צונעמען דעם פיסטולעט. וואס? דעם פיסטולעט? האט קאבילארסקי אויסגעשריגן. וואס וועל איך טאן אן דעם פיסטולעט? דאס איז דאך מיין ברויט. אהה, וועסט נישט האבן שוין מיט וואס צו הרג'ענען.

ווי א רייס בעזעם. דער רופא האט זיך גענומען צום צווייטן צאן, און שוין האט ער אים געהאט. שוין האט ער אויפגעהויבן די צוואנג אין וועלכער עס האט געשטעקט א לאנגער געלער צאן מיט צוויי פארקרימטע ווארצלען. דער באנדיט איז געווען גליקליך. זאל דיר גאט באצאלן, פאניע. און איצט גיי מיין זון, און זאלן מיינע אויגן קיינמאל מער נישט מוזן דיך אנקוקן, נישט אין דער וואר און נישט אין חלום. ר' משה האט גענומען דעם פיסטאלעט און אריין געווארפן אים אין דעם עמער מיט אומריינקייטן. קאבילארסקי האט זיך געזעגנט און איז פארשוואונדן אין דער נאכט. דער רופא האט אויפגע- האט אויפגערוימט די מכשירים, ער האט זיך אוועק געזעצט ביים טיש און זיך פארטראכט. באלד האט ער אנגעהויבן געניצן, א שלעפעריקייט האט אים ארום גענומען. ער האט שוין געוואלט פארלעשן דעם לאמפ און צוריקלייגן זיך אין בעט אריין, ער האט אבער נישט באוויזן, ווידער האט ווער געקלאפט אין טיר. דאס בין איך, האט זיך דערהערט קאבילארסקי'ס שטימע, עפעס האט זיך מיר דערמאנט. דער רויטער משה האט ווידער גענומען אין דער האנט אריין די שווערע דענטיסטישע צוואנג און האט געפנט די טיר. קאבילארסקי האט גוטמוטיג געשמייכלט. נאך, נאך איין צאן? האט געפרעגט דער איד. ניין, האט זיך צעלאכט דער גאסט, איך האָב זיך דערמאָנט, אַז איך האָב נאָך אין בוזעם-טאַש עטלעכע פּאַטראָנען צום פּיסטאָלעט. גיב אַהער! האָט שטרענג באַפֿױלן דער דענטיסט, און באַלד האָט ער געהאַט אין דער האַנט אַן אַלט פֿאַרזשאַווערט מאַגאַזינדל מיט קױלן. ער האָט עס פֿאָרזיכטיק צוגעטראָגן צום עמער און אַרײַנגעװאָרפֿן דאָרט, װוּ עס איז שױן געלעגן דער פּיסטאָלעט. פּאַניע! האָט געזאָגט דער קלײנער קאַבילאַרסקי, עס איז נישט אַזױ, װי מענטשן דערצײלן. קאַבילאַרסקי האָט נאָך קײן מאָל קײנעם נישט געהרגעט. איך, איך קען אַפֿילו נישט געהעריק איבערשרעקן װעמען, װײַל שטענדיק ציטער איך אַלײן, אַזאַ פּחדן בין איך. און דער רעװאָלװער? דער רעװאָלװער שיסט נישט. איך האב אים בשעת די מלחמה באקומען פון איינעם א דעזערטיר, עס איז געווען אין יאר טויזנט נײַן הונדערט פֿופֿצן, דער רעוואלווער איז שוין דעמאלט געווען פארזשאווערט און א פרוזשינקע איז אין אים געווען קאלע, אבער וועגן דעם דארף קיינער נישט וויסן, מענטשן וואלטן מיך אויסגעלאכט, זיי וואלטן פארלוירן דעם גאנצן רעספעקט פאר קאבילארסקי. דער רויטער משה האט אויסגעבראָכן מיט אַ גרויס געלעכטער. ער האָט אַזוי הילכיק געלאַכט, אַז די ווענט פֿון דער שטוב האָבן געציטערט. און אויך קאַבילאַרסקי האָט זיך אָנגעשטעקט מיטן דאָזיקן געלעכטער. ביידע זיינען אַצינד געשטאַנען אין מיטן דער נאַכט אין דעם קליינעם שטעטל, וואָס איז געלעגן אין דער מיט פֿון דער וועלט. זיי האָבן געלאַכט און געלאַכט, און געהאַט האָבן זיי פֿון דעם דאָזיקן געלעכטער אויגן פֿולע מיט טרערן, און דורך עטלעכע מינוטן האָבן זיי נישט געהערט

אדער שרייענדיגע פארקראטעוועטע מענטשן מיט ערפארונג ווייסן עפּעס וועגן דעם. אנדערע האבן געוואוסט, אבער זיי לעבן שוין נישט. זיי לעבן שוין נישט, אבער אמאל האבן זיי געלעבט, געאטעמט, געזארגט, זיי האבן געשריגן ווען מען האט זיי געשלאגן, אדער זיי האבן געשוויגן. א טייל פון זיי האבן פאר'ן טויט פארבראכט אין דעם דאזיקן גרויען בנין.

האסט שוין אפגעדאווענט? ניין, א בעל תשובה קען קיינמאל נישט זאגן אז ער האט שוין אפגעדאווענט. תפילה איז ווי ברויט פאר אן ארעמאן, א הונגעריגן וואס ווערט קיינמאל נישט זאט. דו רעדסט נאך היינט ווי א דיכטער, דו ביסט דאך נאך א דיכטער.

ווילסטו דאווענען? ניין איך וויל נישט שרייט ער, אבער באלד בארואיגט ער זיך, ער רעדט שטילער, נאר די אויגן גלאנצן ביי אים מאדנע, די אויגן גלאנצן ביי אים קרענקליך, קאן זיין אז ער איז נישט ביים פולן געזונט, אפשר האט ער היץ. פון וואנען האסטו באקומען דעם טלית? האסט אנגעשריבן א זאיאוולעניע און דער קאפריז פון טיראן האט ערלויבט מען זאל דיר אריינשיקן א טלית? א טלית מיט א סידור? וואס טויג דער סידור? במילא דאוונסטו דאך אויסנווייניג. זיי נישט קיין ציניקער זאגט דער בעל תשובה, דורך דעם קאפריז פון טיראן האט מען מיך ארעסטירט און דא פארשפארט, אבער דעם טלית האט מען מיר געבראכט דורך דעם חסד פון מיין גאט וואס איך האב ערשט דא געפונען. ער איז געקומען צו מיר און האט געזאגט.

אידעען, פריינט, קונסט, שיינע אויסגעטראכטע אויסגעטאקטע ווערטער וואס איך האב זיי אזוי זארגעוודיג געגראמט, אלץ איז נעלם געווארן ווי א געחלומטער שוים, ווי א נעפל וואס צעשווימט אין דער לופט. נאר גאט איז מיר פארבליבן, דער אלטער, דער אידישער שטרענגער

דער וואס גלייבט אין דער פארטיי האט זיך פארשעמט. שריי נישט אויף מיר, האט ער געזאגט שטיל, איך בין א פאר'משפט'ער צום טויט, און דאס איז שוין אפשר דער לעצטער טאג מיינער, דארפסט שוין אויף מיר נישט שרייען. זיי מיר מוחל, האט זיך אנטשולדיגט דער צווייטער. געווען אמאל א דיכטער, האט ער געהייסן מאנדלשטאם, אסיפ מאנדלשטאם, און מיר ביידע האבן אים גוט געקענט. מען האט אים געהארגעט ערגעץ אין ווארקוטא צי אין קאלימא, אפשר איז ער דארט סתם געשטארבן פון הונגער, אזוי צי אזוי איז עס געווען א מארד, און מיר ביידע זענען נאך דעמאלט געווען געטרייע פארטיי חברים אין די פעדערן, מאנדלשטאם האט פיינט געהאט די פארטיי. ער האט פיינט געהאט די פאליטישע רעליגיע פון פארגעטערן דעם מענטש מיט די וואנצעלעך, ער האט פיינט געהאט דאס ווארט אינטערנאציאנאל, צוזאמען מיט דער גאנצער געצנדינערישער טערמינאלאגיע, אבער ער איז געווען אזוי גוטמוטיג און לייכטזיניג ווי א קינד, ער האט געגלייבט אין גוטע מענטשן, אין דער רוסישער אינטעליגענציא, און בכלל אין אלע אינטעלעקטואלן אויף דער וועלט,

אבער ראמאן ראלאן האט עס נישט געטון, ער האט נישט געטראכט וועגן מאנדלשטאמען, ער איז געווען צו זייער און צופיל באצויבערט מיט סטאלינ'ס פערזענליכקייט. לויט מיין מיינונג ווייסט טאקע סטאלין וועגן גארנישט, האבן די געדאנקען פון דעם פאר'משפט'ן צום טויט אלץ נאך ארומגעקרייזט ארום דעם חבר נומער איינס, קיינער ווייסט וועגן גארנישט. וואס איז דא פאראן צו וויסן? מען האט דיר פארגעווארפן אז דו ביסט געווען א יאפאנישער שפיאן, האסט זיך מודה געווען? כ'האב זיך מודה געווען, האט געזאגט דער מכלומר'שטער שפיאן. מיר האט מען פארגעווארפן אז איך האב געוואלט אפרייסן דעם קרים און פארקויפן אים צו צו א פרעמדער מדינה. און דו האסט זיך אויך מודה געווען? אוודאי. אחוץ דעם וואס איך בין געווען א שפיאן, האט געזאגט דער פאר'משפט'ער, האב איך זיך אויך מודה געווען אז איך האב געהארגעט עפעס א קאמיסאר. כ'געדענק שוין נישט זיין נאמען, מ'האט מיך פאראורטיילט צום טויט, אבער איך האב נאך נישט פארלוירן די האפענונג, איך וויל נאך לעבן כאטש א האלב יאר, א האלב יאר! נעם ביי מיר דעם טלית און דאוון. א האלב יאר! ווי אזוי? דער מענטש פארטראכט זיך, עפעס דערמאנט ער זיך, וועגן עפעס טראכט ער אינטענסיוו, עפעס א פלאן ווערט אין זיינע פינסטערע געדאנקען געבוירן. איך האב געהערט אז ס'איז דא געזעסן איינער א אידישער שרייבער וואס האט זיך מודה געווען אז ער איז ארומגעפארן איבער אידישע ישובים אין ראטנפארבאנד און האט געזאמלט די עורלות וואס פארבלייבן ווען ווען מ'איז מל א קינד, דערנאכן האט ער די דאזיגע סחורה געשיקט קיין תל אביב וואו די זקני ציון האבן דאס צוגעגרייט צו זייערע צוועקן. וואספארא צוועקן? ווייס איך? ווער קען וויסן וואס די זקני ציון זענען אימשטאנד אויסצוטראכטן? דער עיקר איז אז ער האט אונטערגעשריבן און דו? געהארגעט האסטו קיינעם נישט? דערוויילע נישט. טויג נישט האט געזאגט דער פאר'משפט'ער. וועגן וואס רעדסטו? כ'האב אויסגעטראכט א פלאן. ס'איז מיר איינגעפאלן אז איך האב געהארגעט א פארטיי סעקרעטאר און איך וויל זאגן אז דאס געוויסן האט זיך ביי מיר גערירט און איך וויל זיי זאלן מיך משפט'ן פאר דעם דאזיגן סעקרעטאר. האסט אים טאקע באמת געהארגעט? ניין! טא צו וואס טויג דיר דאס גאנצע געשעפט? פארשטייסט נישט גארנישט? אז איך וועל זיך מעלדן צום פראקוראר מיט אזא מעשה, וועט מען אנהייבן א נייע דיעלא, א נייע אויספארשונג קעגן מיר, מען וועט רופן עדות, מען וועט נאכפרעגן און זוכן, און ביז מען וועט קומען צום אורטייל וועלן אוועק נישט ווייניגער ווי זעקס חדשים און אפשר נאך מער. אן אויסטערלישע מעשה האסט אויסגעטראכט. מען דארף לעבן אזוי לאנג ווי עס לאזט זיך לעבן, זאל זיין נאך א האלב יאר. און ער רעדט איצט ווי אין א חלום, מיט פארמאכטע אויגן און טרוימעריש. א האלב יאר! אין א האלב יאר וועט הונדערט אַכציק מאל אויפגיין די זון. מיט אביסעלע דמיון קען מען זיך דאס פארשטעלן.

און א חוץ דעם, אין משך פון א האלב יאר קען זיין אן ערדציטערניש אדער א גרויסע שריפה, א מלחמה מיט די אמעריקאנער אדער מיט די כינעזער, אן אויפשטאנד פון די קולכאזניקעס, אדער עס קען אויסברעכן א כאליערע אין קרעמל און ער קען פייגערן. ווייס איך וואס עס קען געשען אין א האלב יאר? יא, איך האב.

טריט דערווייטערן זיך, עס הערט זיך נאר דאס עפענען פון דעם טויער, דער פארבליבענער מענטש אין טלית ווייסט אז דער צווייטער וועט שוין מער נישט קומען, השם יקום דמו, זאגט ער שטיל, און וויינענדיג פליסטערט ער קדיש. סוף פון דער דערציילונג, סוף פון קאסעט.